אין פסוק בתחילת פרשתנו אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, זענען דא צוויי פירושים, רבי ברינגס אין די גמרא אין סנהדרין די תנחומא סעז דעט זענען דא צוויי פירושים ווי רש י ברענגט די פירוש על התורה ווען איר לערנט חת ת לערנט די פירסט פסוק, רש י ברענגט זיי דארט אינעם דיוק פון בדורותיו, וואט איז נאט ענאף ווען איט סעז אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים. וואטס בדורותיו וואטס די עדישאן בדורותיו ביקאוז איט סעיז בדורותיו סאו די גמרא ענד די תנחומא לערן אוט סאמטינג פון איט וואט דו ווי לערן יש מרבותינו רבי איז קוואטינג רשי פראבעבלי יש מרבותינו דורשים אותו לשבח ויש דורשים כו' רבי איז נאט גאנא סעי די אפאזיט יש דורשים כו' לויט דער דעה אז בדורותיו מיינט נישט לשבח לויט די דעה דעט איט מינס איטס נאט לשבח זאגן חזל און רשי איז עקספלעינינג וואי איז איט לפי דורו היה צדיק

וואס מיינט אילו היה בדורו של אברהם מיינס איף הי וואלד האוו בין אין דור אויף אברהם הי וואלד האוו בין נאטינג די רבי איז גאנע פרוף דעט הי וואס אין די דור אויף אברהם סאו וואט דאס די גמרא סעי אילו היה בדורו של אברהם הי וואס אין דורו של אברהם האו קוד יו סעי אילו ווער דו ווי סי איט אברהם איז געבוירן געווארן נ ח שנה לפני מיסת נח אברהם וואס בארן פיפטי אייט יערס בעפאר נח דייד אן אינטרעסטינג געשמאק די אבן עזרא גיבס א א סימן יו שוט רעמעמבער איט וואט דאס הי סעי אברהם אבינו בן נח כאשר מת נח

הי וואס אלוועיס אפרעיד ואומר תאמר שיש בידי עוון שהייתי עובד עבודה זרה כל השנים הללו הי וואס אלזא הי ווארקט וויט עבודה זרה טיל הי קעים טו רעליזעישאן דעט דער איז א אייבישטער יא ענד דען יו בראוק אל די איידעלס עס ווי גאנע לערן פערדער אין די שיחה עוון שהייתי עובד עבודה כל השנים הללו און ערשט דערנאך איז ער געווארן מכר את בוראו סאו לכאורה ווי קוד סעי דעט אין די פיפטי עיט יערס דעט הי ליווט וויט נח

אנאדער עיט יערס הי וואס אין דורו של אברהם, האו קאוד יו טעל מי אילו היה בדורו של אברהם, לכל הדעות, רבי סעז לכל הדעות די פאר דעות, אלל אף דעם הי וואס אלרעדי א צדיק, מכיר געווען את בוראו, און דערצו נאך, די רבי איז עדינג אנאדער פוינט א געשמאקע פוינט, יו נאו וואט וואס אין דיס ווען הי בעקעם ווען הי רעקאגנייזד דעט דער איז א מנהיג לבירה, הכרה בכח עצמו, די רבי איז גאנע סעי א דיפרענס ביטווין נח און אים. בכח עצמו מינס ווי דער רמב ם איז מאריך בריש הלכות עבודה זרה, ווי אזוי אברהם איז פון זיך אליין צוגעקומען צו וויסן און מכיר זיין דעם אויבערשטן, ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אברהם אבינו יוזד היז שכל, ווען הי גאט אפ אין די מארנינג און הי סא די סאן קאמינג אוט די סאן גאוינג דאון, הי סטארטעד טינקינג, וואטס גאוינג אן היר? הימסעלף קעים טו א ריעליזעישאן ענד טו א קאנקלוזשאן דעט דער איז א בורא לעולם, עז ווי לערן פערדער, הי סא די סאן גאוינג אפ ענד דאון, הי נאו דעט דער איז, הי אנדערסטוד דעט דער איז א גלגל, באט איטס קאלד גלגל השמש סאו הי סעד סאמבאדי העז טו טורן איט איי סעד דערס נא דורסעל בעדער איז דער סאמטינג סאמטינג העפענד סאמבאדי איז דואינג איט סאמבאדי קריעטעד איט סאו הי קעים טו ריעלעזעישאן סאו ווי העוו אנאדער מעלה דעט הי קעים בכח עצמו דער רבי סעז אין די בראקעטס די דיפרענס ביטווין נח און אברהם נישט ווי נח וואס זיין ידיעה והכרת הבורא ווי ס'איז משמע נישט געווען בכח עצמו און דער רמב ם הימסעלף הי סעד לוק עט פוטנאוט נומבער צוועלף, די רמבם סעיז שזה היה החידוש דאברהם, די חידוש איז נאט דעט הי וואס רעקאגנייז די אייבישטער, איט קעים פון הימסעלף, עס איז נישט געווען בכח עצמו ווי מיר געפינען בנוגע סוד העיבור אין עיבור החודש עיבור השנה בפירוש אז ער האט עס געלערנט פון חנוך פון מרן חנוך ענד אלסא מתושלח היז גרענדפאדער ובפרט לויט ווי די רמבם שרייבט אז מתושלח האט געהאט א בית מדרש און א בית דין מתושלח העד א ישיבה און העד א בית דין איז דאך זיכער אז זיין הויפט אייניקל נח איז געווען דארט און געלערנט דארט, פאר שור דעט נח וואס דער ענד הי לערנט, ווער דיד הי געט די אמונה אין די אייבישטער? פראם היז טיטשערס נאט פראם נאט פראם הימסעלף, גיב א לוק אין פוטנאוט נאמבער עיטין, די רבי וואט דיד הי סעי? האו דו ווי נאו? לוק עט דיס, האו דיד די רבי סעי איט הויפט אייניקל נאט די טאפ בחור אין ישיבה, איט וואס היז בעסט אייניקל? לוק אין פוטנאוט נאמבער עיטין,

בשעת אז נח איז יע געווען א משך זמן אינעם דור פון אברהם, שוין נאכדעם ווי אברהם הכיר את בוראו, סאו הי וואס דער, סאו וואט דאז איט מין איף איף הי וואלט איף הי וואלד האוו בין, סאו טיל נאו ממש געשמאק אנדערסטוד איטס נאט קאמפליקעיטעד ווערי סימפל אפילו מען זאל טייטשן נאו דער רבי איז גאנע טריי אנאדער ענסער און סעי ווי קוד נאט עקסעפט אים אפילו מען זאל טייטשן אז דורו של אברהם מיינט און הויבט זיך אן נישט פון זמן אברהם'ס עבודה מיט זיך נאר פון זינט ער האט אויפגעטון מיט אנדערע את הנפש אשר עשו בחרן לכאורה איף הי בעקעם א צדיק ביי טרי יערס אולד אר ביי פאר יערס אולד סאו ווען נח וואס סטיל אלייוו הי וואס א צדיק באט דער וואס נאט דורו איט סעז נח בדורותיו ענד די עמפעסיס איז אילו היה בדורו של אברהם דורו של אברהם דידנט עקסעפט נאטינג יעט פרום אים סאו לכאורה דעט איז די דזשענערעישן אויף אברהם דעט אברהם וואס מקרב צו די אייבישטער. פון זינט ער האט אויפגעטון מיט אנדערע, און ווי די גמרא זאגט אז דווקא פון דעמאלט האבן זיך אנגעהויבן די שני אלפים תורה, איז דאך אויך דער אויפטו געווען כמה יארן פאר מיתת נח, ווי די גמרא זאגט גמירי דאברהם בההיא שעתא בר חמשין ותרתי הוה, איטס נאט סאו רילעיטעד טו די שיחה באט איטס געשמאק א נו טינג דעט ווען ווי נעווער לערנט טו עקספלעין וואט איט איז אברהם אבינו, די רבי זאגט אזוי דעט די גמרא סעיז ווען דיד איט סטארט שני אלפים תורה? ווען אברהם וואס.

פיפטין האנדרעט אין אין פארטי טו יערס יו געט טו פאר טאוזענט ענד יו האוו די טו טאוזענט פייוו אין סיקס איז משיח אקעי סאו די גמרא סעיס קליר ליסען די לשון אויף די גמרא גמירי דאברהם בההיא שעתא בר חמשין ותרתי הוה יו האוו אנאדער סיקס יערס אות בית נאו דער רבי איז גאנא גאו אין טו די רמבם סאו ווי האוו חומש סימפל קוועשן וואט יו טעלינג מי אילו היה בדורו של אברהם הי וואס בדורו של אברהם בית אה בית וועגן דעם גיל פון אברהם הכיר את בוראו זענען דא כמה דעות בן גימל בן מם בן מם חית בן נון פאר גירסאות ווען הי בעקעם ווען ווען הכיר את בוראו ווען הי רעקאגנייזד דער איז א בורא לעולם די רמבם אין הלכות עבודה זרה זאגט אז בן ארבעים

הכיר אברהם את בוראו, פארוואס האט דער רמב ם אנגענומען דווקא די גירסא אז בן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו, וויי דיד דער רמב ם טשעינדזש איט און טאק א גירסא דעט איטס נאט נפוץ? דאס איז וואן קוועשאן אן דער רמב ם אויך דארף מען פארשטיין וויבאלד אז אפשר לקיים זה ואת זה סיי די דעה אז בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראו, סיי די דעה אז ער איז געווען בן ארבעים. יו קוד טעיק לייק די כסף משנה, טעיק באות. און דער רמב ם אליין רעדט בתחילת ההלכה וועגן דעם ווי אברהם איז געווען בקטנותו, כיוון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב כו'. דער רמב ם הימסעלף סעס דעט אברהם אבינו סטארטעד ווען הי וואס טרי יערס אולד איז פארוואס דערמאנט ער נישט בפירוש אז אין דער צייט ווען התחיל לחשוב איז ער געווען בן שלוש שנים איף יו מענשען דעט הי וואס מעם און יו סעי דעט נגמל איתן זה וויי דאנט מענשען אלסא טרי יערס ממה נפשך, אור, דאונט רייט א דעיט בכלל, נאט מ' און נאט גימל, אור רייט באות אוו דעם, וואטס די ריזען דעט יו דידענט רייט די גימל? וועט דאס זיין מובן נאו וואנס די רבי אינטרודוסט די רמב ם, נאו ווי גאנע גאו טו רמב ם הלכות עבודה זרה, מאר קוועשענס אן די רמב ם, דען ווי גאנע קאם בעק טו אנדערסטענד עווריטינג. אות גימל. וועט דאס זיין מובן בהקדם כללות הביאור אין רמב ם, די רבי איז גאנע בי מחדש, אנבעליוועבל וואט מינס, די ענין אוו איסור אוו עבודה זרה, נאט טו דיסטרוי עבודה זרה, חידושים נפלאים ביותר. וועט מען דאס פארשטיין וועט דאס זיין מובן בהקדם כללות הביאור אין רמב ם בהלכות עבודה זרה, אין דעם ערשטן פרק הויבט אן דער רמב ם, פירסט הלכה, בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול, נאכדעם ווי ער איז מבאר באריכות זייער טעות איז ער מסיים, וזה היה עיקר עבודה זרה. וואט וואס ביי אנוש, ביי אנוש אין פירסט הלכה איז טעלינג אס דעט אנוש קעים טו א קאנקלוזשען, הי מעיד א מיסטעיק, מעיקס סענס באט הי מעיד א מיסטעיק, איטס א ראנג ראנג דיסיזשען וואט דיד הי סעי? הי בעליווט אין די אייבישטער, באט הי סעד דער אייבישטער געיוו די סאן און די מון און מלאכים, סאו ווי האוו טו סערוו דעם, ביקאויז דעי אר גיווינג אס א ממוצע ביטווין די אייבישטער און אס, דיס וואס ביי אנוש. דערנאך איז ער ממשיך אין הלכה ב', ואחר שארכו הימים, סאו דיס וואס נאט בעד, ביקאויז עקארדינג טו הלכה איז אנוש און בני נח מותר, א איד איז אסור בשיתוף, דעי אר מותר בשיתוף. ואחר שארכו הימים, עמדו בבני אדם נביאי שקר, ואמרו, א ניו טינג, שהקל ציוה ואמר להם עבדו כוכב פלוני. נאט אנלי אנוש קעים וויט א שטות טו דו איט, באט דעי סעד דער אייבישטער טאלד דעם, אז סטיל דעי בעליווט אין די אייבישטער.

בעל פה בעל פה יא בעל פה יא יא יא און ער איז מבאר ווי מ'האט אנגעהויבן דינען דעם כוכב פלוני און איז מבאר באריכות און שפעטער ארונטער ביז צום נידעריקסטן שלב פון עבודה זרה נאו קאמס אפ די סאו ווי העוו טרי לעוולס לעוול אוו אנוש לעוול אוו די נביאי השקר און דען ווי העוו א טערד לעוול וואט העפענד דען כיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא דעי פארגאט אבאוט די אייבערשטער דעי אונלי טאק אבאוט די סאן און אבאוט די אדער טינגס מפי כל היקום, אלמאסט די האול ווארלד פארגאט אבאוט די אייבישטער, לא היה שום אדם מכירו, או די רמב"ם איז קאנטינוינג, אלא אלא יחידים בעולם כגון הו וואז איט, חנוך, ומתושלח, נח שם ועבר, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו, נאו קאמס הלכה ג. הי גאוס טו טעל אס אבאוט אברהם, אגעין הלכה א' איז אנוש, הלכה ב' איז די נביאי שקר ענד קאם דאון טו די לאועסט לעוועל דעט דעי סטארטעד פארגעטינג אבאוט די אייבישטער אינגאנצן, הלכה ג' וואט העפענד וויט אברהם אבינו, אין הלכה ג' איז ער מבאר באריכות ווי אברהם איז צוגעקומען להכרת בוראו און וועגן אלע מעשים ועניינים נעלים וואס ער האט געטון נאכדעם. אברהם אבינו רעקאגנייזד די אייבישטער, ענד וואט הי דיד טו פלענט די עיקר גודל, וואט איז די עיקר גודל? הכרת הבורא ועבודתו, אין הארצן פון אלפים ורבבות, ביז הודיעו ליצחק בנו, ויצחק הודיע ליעקב, ויעקב לימד את בניו. און ווי עס איז געווען דער מצב פון בני יעקב ביז דער אויבערשטער האט געשיקט משה רבינו און געגעבן די מצוות צו אידן און דאס אלעס מיט אריכות גדולה אין הלכה ג הי איז עקספלעינינג וואט העפענד מיט אברהם אבינו אברהם אבינו סטארטעד טו רעקאגנייז די אויבערשטער סטארטעד טיטשינג טענס אוו טאוזענדס אוו פיפל הי געיוו איט טו יצחק יצחק געיוו איט טו יעקב ענד הי איז פינישינג דעט ווען די אידן קעים טו מצרים קעים טו א פוינט דעט הללו והללו

רמב"ם איז א ספר פון הלכות הלכות, דער רמב"ם שרייבט בהקדמת ספרו הי הימסעלף טעסטיפיינג, נישט קיין ספר וואס דערציילט דברי ימי עולם אדער אפילו דברי ימי ישראל, נאט א היסטארי בוק. איי רימעמבער ביי פארברענגען די רבי עסקט א קוועסטשען דעט ווען די רמב"ם קאונטס אוט די פרה אדומה דעט ווי דיד פאר אבאוט עלעווען האנדערט יערס, עיט האנדערט ענד טערטי די בית המקדש טא, ענד טרי האנדערט ענד סיקסטי פייוו יערס די משכן, ווי דיד דעט, ניין פרה אדומה. דער רבי זעצט די רמב ם איז פינישינג אין עס זעצט ביי פרעה עשירות יעשה משיח צדקנו זעט דאס נישט קיין הלכה
יא מער ווי מער יא זעט דער רבי זעצט רמב ם קען טו מענטשן באד אין ניין וואו איז דא אין די טענט משיח קוד נאלד אין סעלף בעק זעט דאס א קען זיך נישט איינהאלטן אין עס זעט די טענט איז גאנע דו משיח אקעי סאו דער איז א ביג קוועשן וויי איז עס סטארטינג וויי איז בכלל ברענגינג אין הלכות עבודה זרה די היסטערי וואט העפענד סאו וואס איז נוגע להלכה וואט איז איט וואט איז איט וואט דאס האט צו טון מיט הלכה די גאנצע אריכות פון כל הפרק ווי אזוי ס'איז געווען די השתלשלות הירידה פון עובדי עבודה זרה פון זינט ימי אנוש און ווייטער ביז צום זמן ווען בחר השם בישראל לנחלה והכתירם במצוות והודיעם דרך עבודתו ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל הטועים וואט איז וואט וואט איז גיווינג אס אין הלכה די האול היסטארי וואט איז טעלינג אס אנוש דען די מלאך דען די די נביאי שקר און דען די לאסט קאמפליטלי דער אייבישטער אנלי עבודה זרה און דען אברהם אבינו קעם און הי בראט איט בעק און דען משה רבינו קעם ממצרים און די האול לענגט איז נאטינג טו דו מיט הלכה ווען דער רמבם דען דער רבי סעז ווען דער רמבם וואלט מקדים געווען אז אדם הראשון איז נצטווה געווארן על איסור עבודה זרה וואלט מען געקענט פארענטפערן על כל פנים בדוחק

רבי סעז איף יו וואלד האב סעד עט די ביגינינג דער אייבשטער קאמענדעט אברהם אדם הראשון נאט טו דו ענד דען איז גיווינג יו די האול לענגט ענד טעלינג יו דעט דעי ווער נאט גוד דעי דיד די אפעסיט אוו די אייבשטער דען קאמס הלכה ד הלכה ג טעלינג אס וואט אברהם אבינו דיד באט איט דאזענט סעי עניטינג אבאוט אדם הראשון דער רבי איז פינישינג די רמב ם אבער דערמאנט נישט אינעם גאנצן פרק אז אדם הראשון איז נצטווה געווארן אויף עבודה זרה און איז בכלל נישט מדגיש דעם גודל האיסור בדבר ודבר אויך אין יענע זמנים די רבי איז עדינג עגען אין פוטנאט פארטי פאר וויטש איי סעד אויסווייניג דעט עז ווי סעד בעפאר דעט ביי אנוש און ביי נח איט וואזנט איווען אן עבירה באט די רמבם איז בעגינינג וויט אנוש איטס נאט אן עבירה ביי דעם ביקאויז דער נאט מצווה אויף אויף שיתוף סאו ווי העוו קומט אויס אז דער המשך איבער אריכות סיפור הענינים אין גאנצן פרק איז לכאורה בלויז א סיפור מאורעות באטאם ליין איז איטס טעל יו היסטערי, נאטינג עבאוט וואס איז עקארדינג טו הלכה, וואס האט קיין שייכות נישט צום ספר היד פון רמב ם וואס ענינו איז הלכות, סאו ווי העוו די קוועשן, קוועשן נאמבער וואן אן די אן די גמרא און אן די אן מדרש תנחומא, אילו היה בדורו של אברהם, איז וואס בדורו של אברהם, סעקענד וואס וויי דאז די רמב ם סעי מ' שנה?

אז דער פרק ראשון פון הלכות עבודה זרה, באריכות עניניו, איז א הקדמה כללית צו אלע הלכות עבודה זרה, אלע הלכות עבודה זרה אין רמב ם. די טרי, די פרק, די טרי, די, די טרי טינגס וואט הי סעז אין פרק ראשון, איז א פרעפערעישאן, א הקדמה צו הלכות עבודה זרה. עוועריטינג איז גאנע בי אנדערסטוד. וואט איז איט? וואט איז דער ביאור בזה. וואטס די עקספלענעישאן? די חטא פון עבודה זרה, כאטש אז בכללות באשטייט ער פון איסור בנוגע למעשה, יא, עוועריבאדי נאוס וואט מינס עבודה זרה, דער רבי פוטס אין די פארענטעסיס, ובפועל, עבודה, עבודה מינס סערווינג די עבודה זרה, סערווינג די זרה, איז אבער תוכנו ועיקרו, דאס איז די חידוש, תוכנו ועיקרו איז פארבונדן מיט מחשבת האדם, הרהור הלב, איטס נאט אנלי גאוינג טו דו עבודה זרה בפועל, טינקינג דעט דער איז סאמטינג אין די ווארלד דעט איטס נאט אלוקות, איטס נאט דער אייבישטער דיד איט, ענד דיס קוד בי סאמטינג, דיס איז דיס איז די מעין טינג וואט די רמב"ם וואנטס טו טיטש אס, וואט איז די חידוש אבאוט אנוש אבאוט די לעיטער דזשענערעישאנס עז איי וואז גאנע עקספלעין. סאו יא אבער תוכנו ועיקרו פארבונדן מיט מחשבות האדם והרהור הלב, דאס וואס ער דאס וואס ער טראכט בליבו ומחשבתו, סאמבאדי קוד בי א ווערי נייס פערסאן און לערנינג און דאווענינג, הי העז סאמטינג אין מחשבה אור אין לב הי העז א דאוט און הי סעז דערס סאמטינג דער דיס איז טערעבל דאס וואס ער טראכט בליבו ומחש דער רבי סעינג וואט אז א נברא א מלאך א גלגל איז אן אלוקה אדער לפחות א סרסור איווען יא אלסא איווען עז א סרסור אלסא סרסור מינס אינטערמידיע איטס נאט א מציאות בפני עצמו דיס איז וואט דער רמבם איז טעלינג אס האו איז עקספלעינינג אס אין דיס הלכות א' ב' ג' רבי איז גאנע סעי וואס אויך דאס איז אן איסור מפורש איטס א איסור מפורש אויף טינקינג און נאט דואינג עניטינג דזשאסט טינקינג איז נאט גוט און דער רמבם איז מפרט אין די הלכות גלייך מיט תחילת פרק ב' דער רמבם איז עקספלעינינג אין פרק ב' דער רבי בעיסעס היז חידוש אן רמבם עיקר הציווי בעבודה זרה שלא לעבוד אחד מכל הברואים וואט איז די עיקר ענין אויף עבודה זרה shouldn't serve anything לא מלאך

יו נאט געטינג מלקות אנלי איף יו דיד, אבל גם עצם הפניה, דזשאסט טינקינג, אין לב. ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להפנות אליו, דער רמב"ם איז פינישינג, נאט אנלי עבודה זרה יו נאט עלאוד טו טינק, מחשבה אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, יו נאט עלאוד טו העוו עני קאנעקשאן וויט עס. נאו ווי גאנע קאם טו סעיף ה', עקספלעינינג וואט דיז טרי הלכות טעלינג אס איז א הקדמה טו אל הלכות עבודה זרה. די פוינט איז מובן, סאו רילי, איטס ווערי. דיפ טינגס, איטס א איטס א פאנדעישן אין אמונה, קאוז רמב"ם איז גאנע סעי סון דעט עבודה זרה, איף סאמבאדי ביליווס אין עבודה זרה איז כופר בכל התורה כולה, סאו האו ווי געט טו איט דווקא טרו די טרי הלכות. דערפון איז מובן אז בכדי צו מקיים זיין כדבעי די מצוות לא תעשה ועשה פון ניט דינען עבודה זרה, האו קוד יו דו איט עז איט סופאוזד טו בי, איז נישט גענוג צו וויסן בלויז די הלכות בנוגע לעשיה. נאט אנאף, ביקאויז איבן מחשבה איז אסור, קוד בי מחשבה איז איבן ווארס וואס מען דארף טון און וואס מען טאר נישט טון, נאר אדרבה, לכל לראש דארף באווארנט ווערן בתכלית די מחשבה, פירסט טינג וואט ווי העוו טו טיטש אווער סעלווס איז מחשבה שוד בי אלוועיס טינקינג אנלי דער אייבישטער איז די מנהיג, הי קריעטעד די ווארלד און אנלי הי איז דואינג איט, און דערפאר די אריכות הגדולה נאו ווי וויל אנדערסטענד וויי סטארטינג וויט טעלינג אס אבאוט אנוש און אבאוט אל דיס טינגס טו טעל אס אויף די ענין אויף מחשבה, וואט וואס ביי דעם איט קעים פראם דעיר שכל דעי ווער טינקינג דער איז א גאט דער איז גאט באט די סאן איז העלפינג מי די סאן איז דוינג דיס סאו איים גאנע סערוו הים אלסאו עס דארף נקבע ווערן דער רבי איז גיווינג יו נאו די באטעם ליין עס דארף נקבע ווערן במחשבת האדם ולבו אז אלע ברואים שבעולם האבן נישט קיין מציאות פאר זיך יו העוו טו סעט אין יור הארט און אין יור מיינד that all the creations in the world, sun, moon, anything that there is there, has no מציאות. במילא איז נישטא קיין מקום מ'זאל זיי מכבד

ויתירה מזו איווען מאר די הקדמה צו הלכות עבודה זרה איי מענטשאנד דעט בעפאר איז נוגע צום קיום פון אלע מצוות וויי ווארום דער אפהיט מצוות עבודה זרה איז עיקר קוואטעישן רמב ם עיקר כל המצוות כולן. ליסטן פיפטי פאר ביוטיפול רמב ם שם סוף הלכה ד' וראה לשונו במנין המצוות על סדר הלכות הרמב ם ליסטן וואט הי סעז ספר ראשון אכלול בו כל המצוות וואט איז איט אין ספר ראשון שהם עיקר דת משה רבינו עליו השלום די מעין טינג אוו די דת משה רבינו וצריך אדם לידע אותם תחילת הכל וואט איז איט יחוד השם ברוך הוא ואיסור עבודה זרה דעטס אלל אין הלכות דעטס אלל אין מדע וואט הי מענטשאנד אנלי יחוד השם און עבודה זרה ולהעיר שלא הזכיר שם שאר המצוות שבספר המדע נאט דעות נאט תלמוד תורה נאט תשובה טו טעל יו דעט דיס איז די מעין טינג דיס איז עיקר עיקר העיקרים איז דיס טינג יחוד השם איז אנכי השם אלקיך די עשה און לא יהיה לך איז די לא תעשה אוו נאט טו העוו עבודה זרה און דעריבער איז דער רמבם מקדים דעם גאנצן פרק נאו דער רבי קאמס צו די קאנקלוזשן טעל אס וואט דאס וואט איז דיס פרי פירסט פרק אינטראדאקשען טו אלל הלכות עבודה זרה דעריבער איז דער רמב ם מקדים דעם גאנצן פרק א' פאר די הלכות עבודה זרה אנהייבנדיג פון בימי אנוש טעו בני אדם חכמי אותו הדור איטס א ווערי אימפארטענט עמפעסיס חכמי אותו הדור און איז מסביר אז זייער טעות איז באשטאנען דערין וואס האבן געמיינט אז הואיל והאלקים ברא כוכבים, וואט דיד דעי טינק? דער אייבישטער קריעיטעד כוכבים וחלק להם כבוד און דעי'ר סערווינג גאד, דעריבער איז ראוי מען זאל זיי מכבד און משבח זיין ביז צו בויען פאר זיי היכלות מיט ספעשל טשעימבערס, ספעשל ביוטיפול פלעיסעס און דינען זיי רחמנא לצלן. דערמיט וויט דיס הלכה אין פרק א' גיט דער רמב ם צו פארשטיין איז עקספלעינינג אס איז גיווינג אס א יסוד ועיקר אין הלכות עבודה זרה דעט קאמס עפטער דעט אז דער עיקר איטס נאט איטס נאט היסטערי איטס וואט ווי קוד לערן פרום איט אז דער עיקר וסיבה פון עבודה זרה אויך ווי ס'איז געווען בימי אנוש און זיי האבן דערמיט געמיינט להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה דער וואס דאס וואס ער דעתם הרעה און דעי סעד דעי דעטס וואט דער אייבישטער וואנטס איז מופרך נישט נאר מפני ציווי וגזירת השם דיס איז די מיין נקודה אין די שיחה הייטיגע איז אין דיס פאראגראף וואט דעי דיד דו איז מופרך נאט ביקאז דער אייבישטער סעד נאט טו סערוו עם נאר דאס איז היפך האמת והמציאות עז דער רמבם סעז איטס איטס דעתם הרעה וואט דאס איט מין היפך השכל דאס האט זיך גענומען דערפון וואס טעו בני אדם טעות גדול די רבי וואנטס טו עמפעסייז היר דעט די איידיע, עז וויר גאנע עקספלעין לעיטער אין מאר דיטעיל, די איידיע איז דעט ווי האוו טו קאם טו א קאנקלוזשען דעט דער איז א אייבישטער מיט אוער אוין שכל, ענד דיס איז וואט הי טיטשעס אס, וואט וואס דעיר מיסטעיק, דעי יוזד דעיר שכל טו די אפעסיט. טעו בני אדם טעות גדול וויסנדיג שאתה הוא לבדך זענען זיי דורכגעפאלן אין חטא עבודה זרה, דעי שוד העוו נאון אתה הוא לבדך דערס נאטינג עלס טעותום וכסילותם ליסטן טו די לשון אוו די רמב ם זייער מיסטעיק און דעיר פול ביאינג פול פוליש שמדמים שזה ההבל רצונך הוא דעי סעד דיס איז דער אייבישטערס רצון טו דו דיס איז הלכה א' הלכה ב' הי גיווס אס אנאדער אינטראדאקשן וואט איז די נעקסט אינטראדאקשן ברענגט דער רמב ם ארויס די נידעריקערע און ערגערע אופנים איך גא לאוער וואט העפענד דען דען העפענד דעט דעי סעד וואס זענען דא זאגן הקל ציוה עבדו כוכב פלוני אנוש אנלי וויט די שכל טאט דעט דעטס וואט דער אייבישטער וואנטס דעי סעד הקל ציוה עבדו כוכב פלוני דעט דער אייבישטער סעד טו דו איט און די כהנים אומרים להם שבעבודה זו תצליחו נאט נאטינג

און אז זיי קומען און אז זיי קומען מצד דעם וואס עמדו בבני אדם נביאי שקר אדער די דעפן די נביאי שקר טאלד דעם דאס דאס הייסט אז דער טעות במחשבה ובלב אנלי מחשבה די די טעות במחשבה ובלב פון אנוש נעקסט ג'נערעישן וואט העפענד העפענד די נביאי שקר האט דערפירט צו אזא ירידה ווער דיד דעט קאם פראם שכל נאט די רייט שכל וואס איז נאך למטה פון טעות בשכל והבנה איטס אלרעדי לאוער דען שכל והבנה איטס אלרעדי שטות טו סעי דעט די כוכב טאלד מי טו סערוו הים און נאר דאס איז אן ענין פון היפך השכל לגמרי העז נאטינג שכל טו דו וואס שטאמט פון נביאי שקר שקר העז נאטינג טו דו מיט שכל די כוזבים אחרים דאס ברענגט סוף סוף וואט העפענס עפטער די נביאי שקר, ווי לערנד טרי טינגס, אנוש, נביאי שקר, דען פארגאט קאמפליטלי אבאוט די אייבישטער, און דאס ברענגט סוף סוף צו אינגאנצן פארגעסן הקדוש ברוך הוא, ווער דאס איט סטארט? אין שכל, נאט די רייט שכל, דעט אנוש העד, ווי ס'איז געווען דעמאלט, וכיוון די לשון פון די רמב ם ווי לערנד ביפאר, וכיוון. שאורכו הימים, נשתכח השם הנרבה והנורא מפי כל היקום, קעים טו א פוינט דעט הי סעד דעט די סאן איז, גאד פארביד, דיס איז גאד, דעי סעד דעט דערס נא גאד, חס ושלום, כיוון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום, אז מסיבת דעם טעות גדול איז מען, די טעות גדול פון אנוש, איז מען בהמשך הזמן געגאנגען מדחי אל דחי, פון סטעפ טו סטעפ דעי ווענט דאון, ביז צום מצב צו פארגעסן און נישט וויסן אז ס'איז דא א בורא עולם ומנהיגו בכלל.

נאו וויר גאנא עקספלעין וואט איז די טערד הלכה דעט איז ברינגס אס אבאוט אברהם אבינו, וואט איז דיס עדדינג אין די הקדמה טו הלכות עבודה זרה. נאך דעם אלעם איז דער רמב ם מוסיף לויט בהלכה ג' ווי אזוי אברהם אבינו איז צוגעקומען צו ידיעת השם, וואס דאס ברענגט ארויס נאכמער ווי ביי אן אדם דארף זיין מופרך אויך מצד שכל יעדער אופן פון עבודה זרה, האו דיד אברהם אבינו געט טו איט.

מיט שכל ועובד עמהם, און פון דעסטוועגן איז ער געווען דער וואס השיג דרך האמת, ליסן טו די לשון, השיג דרך האמת, והבין, עווריטינג שכל, קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שכל העולם טועים וכו'. נאך מער, סאו וויר העווינג א געשמאק אין די הלכות וואס דער רמב ם סטארטס, איטס נאט היסטערי, איטס טיטשינג אס א הקדמה אויף הלכות עבודה זרה, וואט איז די מעין טינג אין עבודה זרה? מחשבה, דער רבי טעיקס איט פרום דער רמב ם הימסעלף, וואס מענטשנד בעפאר, אין פרק ב' איז מענטשנינג, נאט טו ריעד, און נאט טו טינק, און עווריטינג העז טו דו וויט לב און מח. נאכמער, דער רמב ם איז אויך מתאר בפרטיות ווי אזוי אברהם איז צו דעם געקומען, הי טעל אס די דיטעילס, והיה תמ והיה תמיה, הי וואס וואנדערינג, היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, האו קאוד איט בי, ביקאוז סאן קאמס אפ, סאן גאוס דאון, סאן קאמס אפ, וואט איז איט היר? ומי יסבב אותו? אי אפשר שיסבב את עצמו, איטס אימפאסיבל, וליבו משוטט היז הארט וואס וואנדערינג, וואנדערינג נאט א נאט א וואנדער, נאט וואס וואנדערינג אראונד, איט וואס היז מיינד וואס וואנדערינג, וואט איז גאוינג אן העיר, וואט איז גאוינג אן העיר, איי מאסט קאם טו א קאנקלוזשן דעט סאמטינג איז העיר. דאס הייסט אז די בריאה גופא, וואט העפענד טו אברהם אבינו, די בריאה גופא איז מכריח און איז מגלה דעם דרך האמת, אז יש שם אלוקה אחד, לשון פון די רמב ם, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, דיס איז אברהם אבינו קעם טו א קאנקלוזשען, ווער דיד הי גאט פרום איט, פרום די ווארלד איטסעלף, פרום די סאן, פרום די גלגלים. וואס דאס אלס נאו דער רבי איז גאנא קאם טו די סאמעישן וואט איז אל דיס הלכות טעלינג אס הלכה א' הלכה ב' און הלכה ג' וואס דאס אלס איז כנ איז כנ ל א הקדמה און א יסוד און אויך א טייל איז א טייל פון הלכות עבודה זרה עס א פארט אוו איט נישט נאר איז דאס מועיל ופועל אז א איד זאל זיך אויסהיטן פון עבודה זרה במעשה הלכות עבודה זרה קאם טו טעל יו חס ושלום דאנט באו דאון טו עבודה זרה און ווי מי, א קאפל אוו מען איי נאו עוועריבאדי פראבאבלי די סעים טינג ווען ווי טאלק אבאוט עבודה זרה וואט דו ווי טינק

ענד עט די סעים טיים סאמבאדי טעלס אים באו דאון טו דיס עבודה זרה היז נאט גאנע דו אלוועיס טאלק אבאוט מעשה בפועל היר קאמס די איידיע נאו נאו נאו ביפאר יו קאם טו מעשה רימעמבער דעט העף טו דו וויט מחשבה וויט אמונה אלוועיס קאם וויט יור אן שכל טו די קאנקלוזשען דעט אנלי די אייבישטער איז היר. לעטס סטארט אגען דיס פאראגראף וואס דאס אלץ איז כנ ל א הקדמה און א יסוד עס א א הקדמה איז א פריפעס און א פאנדעישן און א פארט טרי טינגס אויף אל הלכות עבודה זרה רבי אנדערליין הלכות נישט נאר איז דאס מועיל ופועל אז א איד זאל זיך אויסהיטן פון עבודה זרה בפועל נאט דעט עם טעלינג אס דיס נאר דאס טוט אויף בעיקר אז במחשבתו ובליבו זאל נקבע ווערן דער אמת, הי שוד העוו עקסעפט אין היז הארט און היז מיינד, וואס פארהיט עס זאל איבערהויפט נישט זיין קיין מקום לחטא, איף יור הארט ענד יור מיינד איז גוד, יור נעווער גאנע קאם טו מעשה. אז בשכלו ווערט ביי אים נתאמת אז אלע נבראים האבן נישט קיין שום מציאות, איטס בעקאמינג ביי אים אמת לאמיתו דעט עווריטינג עלס איז נאטינג, ענד דעי העוו נא חשיבות מצד עצמם וכנזכר לעיל.

אוקיי. אות וואו. על פי זה, קען מען מסביר זיין, סאו ווי די ענסערד, די שאלה, די רבי ענטפערט די שאלה אויף די רמב ם. דעטס די אנלי שאלה די רבי ענטפערט. ווי סטיל העוו די שאלה אויף אילו היה בימי אברהם,

נאו די רבי'ס גאנע עד אן וואן מאר קוועשן, וואי איז הי בכלל סעאינג ווען ווען ווען הי בעקעם ווען הי בעקעם רעקאגנייזד דעט דער איז די אייבישטער? על פי זה קען מען מסביר זיין וואס דער רמב ם האט בוחר געווען די גירסא בן ארבעים שנה, אקארדינג טו וואט ווי לערנט טיל נאו, ווי'ל אנדערסטענד וואי די רמב ם טשאוז דיס אנקאמען מדרש אר ווערעווער איט איז דעט איז בן ארבעים עיקר אויף רבית בוירא און נישט די גירסא בן מ ח וכיוצא בזה די בית אבל זה איז טיימע פוי רבי וועט זיין אנאדער קוועשן ווי ניד א ריזן צוליב וואס דארף די רמבם בכלל זאגן ווי אלט ער איז דאן געווען למאי נפקא מינה האו אלד הי וואס ווען הי בעקעם ווען הי רעקעגנייזד דער איז די אייבישטער ווייל אויך דורך דעם קומט צו אין דער הסברה והדגשה הנל פון שלילת עבודה זרה ווי טעלינג א סטארי

וואן ברית, סא דעי יוזשעלי דעי דאנט נאו האו טו דו די ברכות, סא די מוהל סעיס די ברכות ענד די טיטשער הי סעיס די ברכות, קעים טו ויקרא שמו בישראל? הי דאזענט סעי נאטינג, סא הי קאלד הים הי קאלד הים אברהם, עפטער די ברית עסק וואי דיד הי סעי אברהם ביקאז הי וואס סטענדינג לייק א תרח סא איי געיוו א נעים אברהם, עניוועיס אקעי ווייל אויך דורך דעם עקארדינג וואט איט טעלס אס פארטי. איז גיוונג אס סאם קיינד אף לעסען אגען דעט די מעין טינג דעט ווי העוו איז מחשבה ענד הארץ טו בי אלוועיס דעוואוטעד טו די אייבישטער ענד דער איז נאטינג עלס. בנוגע דעם גיל פון ארבעים שנה זאגן חזל אין פרקי אבות אז בן ארבעים לבינה דאס הייסט אז בעת מען דערגרייכט דעם עלטער פון ארבעים שנה ווען א פערסען קאמס טו פארטי קומט מען צו מצד טבעו די הדגשה איז מצד טבעו מצד זיין שכל צו א שלימות אין הבנה והשגה על דרך ווי בן שלושים לכח ווען דאז א פערסען ביקאם סטראנג בן שלושים לכח שלפני זה איז א ענין אין טבע האדם שלושים לכח איז טבע ועל דרך זה בן ה' למקרא איז בטבע שלפניו בן חמישים לעצה בן שישים לזקנה שלאחרי זה איז אלסו עווריטינג איז אין די סעים טינג דעטס בדרך הטבע ארבעים איז בדרך הטבע איז אן שכל אגען. דערפון איז מובן אז די הבנה והכרה אין מציאות הבורא און אין דער שלילת המציאות והחשיבות פון א דבר זולתו יתברך, נאו ווי קאם טו קאנקלוזשען, וואט איז די וואט איז די מעין טינג, דער אייבישטער איז דער, ענד די נעגעיט דעט דערס נאטינג עלס, איז א ענין וואס איז פארבונדן מיט טבע פון שכל הנברא, ניט אן ענין וואס איז העכער פון גדר שכל נברא, עט העז טו דו מיט מיין שכל עז איי אנדערסטענד ענד איי געט ומהאי טעמא נעמט נעמט נעמט אן דער רמבם די גירסה פון בן ארבעים שנה ווערי געשמאק הכיר את בוראו דער רמבם קאמס טו עמפעסייז היר וואט איז וואט איז די מעין טינג אין עבודה זרה מחשבה ענד הארט והראיה פון ארבעים לבינה איים עקסעפטינג די טינג ווען הי ביקעים פולי רעקאגנייז די אייבישטער ווען ער קעים טו פארטי ביקאוז איטס איטס אין רעקאגנישן איז שכל בן ארבעים שנה הכיר את בוראו ווייל דאס איז דער גיל ווען דער ווען די הכרת והבנת השכל איז בשלימות און דאס איז בהתאם צו תוכן כל ההלכה והפרק איט פיטס וויט די האול פרק וואט הי לערנס אין פרק א' כאטש אז אויך לדעת הרמבם איז רוב שנים יודיעו חכמה וכנל בן חמישים, יו ביקאם א בעל עצה, יו קוד גיוו עצות טו פיפל, יו געט איווען סמארטער, יו גראו. אויך נאכדעם איז אברהם נאכאנאנד נתעלה געווארן הכרת הבורא, בן מ ח, בן נ, וכיוצא בזה. באט וואט די רמב ם וואנטס טו טעל אס, די בן ארבעים דער איז א טבעיות'דיגע קאמפליט קאמינג טו יור סענס און טו יור שכל, ענד דעט איז הכיר את בוראו, דעטס די מעין איידיע. נאו ווי העוו א קוועשן, רעמעמבער די קוועשן, וויי דאזנט הי מענשן שלש? איף הי מענטשנס ארבעים וויי דאזנט הי מענטשן שלוש ביוטיפול ענסער קאמס אפ נאו על פי זה איז אויך מובן וואס דער רמב ם דערמאנט נישט בתחילת ההלכה אז אברהם איז געווען בן שלוש ווען התחיל לחשוב ולשוטט במחשבה וויי דאזנט הי מענטשן דעט דעט הי וואז טרי יערס אולד הי דזשאסט סעז כשנגמל איתן ווען הי סטאפט נערסינג ווען הי ביקעים פראבעבלי 24 מאנטס ווענט אינטו די טערד יער און דערמיט האט זיך אנגעהויבן דער ענין פון הכיר את בוראו וויי נאט ווייל דעמאלט וואלט דאס געגעבן א מקום לטעות אז דאס איז ביי אים נישט געווען פארבונדן מיט טבע השכל מצד עצמו נאר לגמרי באופן ניסי למעלה מהשכל איף הי וואוד סעי בן שלש שנים הכיר את בוראו הי מאסט סעי דעט עס איז נגמל באט הי קענט מענטשן די טרי יערס קאוז איף יו וואוד סעי טרי יערס איטס גאנע טיטש פיפל און מעיק א מיסטעיק דעט האו דו יו געט טו אנדערסטענד דעט דער איז א אייבישטער? א נס? נאובאדי ביי טרי יערס אולד איז קאמינג טו א קאנקלוזשען דער איז א אייבישטער ענד טינקינג אבאוט די גלגלים ענד אבאוט אלל דיס טינגס, דעטס וויי הי קענט מענטשן איט. סאו געשמאק. נאר לגמרי באופן ניסי למעלה מהשכל, זייענדיג בן שלש שנים די רבי סעד איז שוין ביי אים געווען א הכרה אין אלוקות, איט דאזענט מעיק עני סענס. אקעי, סאו דיס קוועשאן איז אלסא, אלסא, דאן. און מיט דער נקודה וכוונה איז דער רמב ם ממשיך ווייטער אין דער הלכה, מאריך ומפרט ווי אזוי אברהם איט, נאו דער רבי איז קאמינג טו ענסער די מעין קוועסטשן אין גמרא און אין תנחומא, וויי דאז איט סעי אילו היה בדורו של אברהם, אנבעליוועבל געשמאק וואס דער רבי איז גאנע בי מחדש, וויי איט סעיס אילו, לכאורה הי וואס בן נ ח שנים, פיפטי עיט יערס אולד, הי וואס אלרעדי דעד?

עווריטינג וויט עקספלעינינג, עווריטינג וויט שכל, עווריטינג פראם די ווארלד איטסעלף, יו קען ברענג א ראיה דעט דער איז א אייבישטער, אלדאו ווי דאנט סי, ווען ווי לוק ווי סי א טעיבל, באט יו קען סי דעט דער איז א אייבישטער דעט קריעטעד עווריטינג. אות ח נאו ווי קאמינג טו די קאנקלוזשען די ענסער וויי איז סעינג אילו היה בדורו של אברהם. די רבי איז גאנע מעיק הער א ווערי אינטרעסטינג דיסטינקשען, איז גאנע סעי די דיפרענס ביטווין

דיס איז אילו היה בדורו של אברהם איט וואוד העוו בין נאטינג נאו ווי אנדערסטענד ביקאז וואס טאקע נאט אין דורו של אברהם דער ווען אברהם וואס סעווענטי פייוו דער פשט איי געיוו יו א הקדמה באט דיס פשט ממש געוואלדיג על על פי כל זה איז מבואר אין הנל אז אילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום דא ווערט נישט געמיינט די פשט איז נאט איז נאט סעינג היר אילו היה בזמן של אברהם דאס איז בזמן של אברהם ווי נאט טאלקינג אבאוט לאברהם לא היה נחשב לכלום. נאר לגבי דוירו של אברהם. דוירו של אברהם סטארטס, ווען איז ווען איז ויקרא שם בשם השם קל עולם. מעיד די אשל, יו קאם אין יו איט, יו דאנט וואנט טו פעי, יו העוו טו מאסט סעי דעט דער איז א אייבישטער. אז דוירו של אברהם מיינט נישט די צייט ווען אברהם איז געווארן מפורסם בדורו, דורך הנפש אשר עשו בחרן, איטס נאט דיס. וואס דאס האט זיך אנגעהויבן נאך בחיי נח כנל, סאו לכאורה הי וואס בדורו נאו, נאר בשעת דער דור איז געווארן דורו בהתאם צו דעם דרך פון אברהם, צו דעתו ושיטתו של אברהם, ווען דעי דיד אקארדינג טו אים, עס דעי אנדערסטוד, נאט אנלי וואן, ווען הי טאלד דעם, יו העוו נאו ענסער טו מי, באט דעי דיד, דעי דידנט סטארט טו בי, נאט טו דו עבודה זרה, וואס דאס האט זיך געטון. נא וואס דאס האט זיך נישט אויפגעטון בעת ער איז געווען אין אור כשדים וואס בלויז דער רבי איז יוזינג איט קליערלי גבר עליהם בראיותיו איי וואן באט איט דאזנט מין דעט יו אר גאנע בי א בליווער אין גאט און אפילו נישט זייענדיג אין חרן אלסא נאט נאר אסאך שפעטער ווען הגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם קל עולם עד שנתקבצו אליו וואס לשון איז דאס פראבלי די רמבמס רמבמס לשון שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם רבי אנדערליין ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, איטס נאט גבר עליהם, שתל בליבם, דיס איז די פוינט, סאו הי וואז בדורו של אברהם, האו אולד וואז הי? סעווענטי פייוו, איטס נאטינג טו דו וויט וויט נח, דער הויפט וויזדעם איז אז ער הכרת הבורא איזה גיל של אברהם האט באיזה גיל נח געשטארבן? באיזה גיל אברהם היה? אברהם היה נ ח כשנח נפטר.

און אפילו אויך נישט נאר אין אויפן וואס זיי האבן מקבל געווען בשכלם די הסברות וואס דעי דידנט עקסעפט איט, ממילא איז זייער הכרה אין אלוקות געווען ען איווען איף דעי טעיק איט, וואט העפענד? ווי א צוגעקומענער ענין, סאמטינג דעט יו עדעד אן טו דעם, פון דעם וואס אברהם האט אין זיי אריינגעגעבן. נאר דא אין ויקרא שם בשם השם א-ל עולם, א ניו טינג, שתל, די רמב"ם סעז, שתל בלבם, ער האט אין זיי איינגעפלאנצט האט אין זיי איינגעפלאנצט פלענטעד לוק אין פוטנאוט סעווענטי סעווענטי טרי ועל דרך דבר הנטוע פירסט יו פלענטעד אין וואט העפענס דען דען די די אדמה גיווס אוט די פרוט סעים טינג איז היער הי פלענטעד אין דען דער אן הארט און דער אן מיינד קעם טו א קאנקלוזשען דעט דעטס וואט איט איז.

דורו של אברהם, דעי בעקעם לייק אברהם, על דרך ווי אברהם, לפי זה איז מובן די לשון, נאו ווי אנדערסטענד וואט רש"י, אילו היה בדורו של אברהם, איף, אילו, איף הי וואלד האוו בין, ווייל דער מצב הדור איז געווען, ווען וואז איט, לאחרי מיתת נח, ווען אברהם אבינו איז געווען, דער רבי סעז ווערי אינטרעסטינג, בשנות השבעים.

קאנטראדיקטינג די האול חידוש דעט דער רבי מעיד, וואט דאז די רמב"ם סעי פערדער, דעט די אידן אין מצרים פארגאט אבאוט די אייבישטער, הללו והללו עובדי עבודה זרה, סאו די רמב"ם דער רבי סעז ווי דזשאסט עסטאבלישד דעט די מעין טינג איז ידיעה, יצחק אבינו טוט יעקב, יעקב טוט היז קידס, היז קידס, ענד די קידס טוט דער קידס, האו קאם דעט וויט דזשענערעישאנס דעי בעקעם.

דעט ווי סי אין די מצוות עשה אנוכי השם אלקיך אין די מצוות לא תעשה אוו עבודה זרה אין בוט אוו דעם דער איז די ענין אוו שכל ענד אמונה אין די מצוה אוו אוו אוו אנוכי השם אלקיך וואט דאז איט סעי דער דעט יו העוו די רמבם סטארטס וויט לידע שיש שם אלוקה לידע וואט דאז איט סעי להאמין מוסט העוו בויט, סעים טינג איז ביי, סעים טינג איז ביי, ביי די נעגעטיוו, לא יהיה לך אלהים אחרים, העז בויט טינגס, יו העוו טו העוו פירסט, יו העוו טו העוו די ענין אוו שכל, ענד דען יו העוו טו העוו די ענין אוו אמונה, דער רבי איז פינישינג אפ, להעיר שגם אצל אברהם, אחר שהשלים הכרתו את בוראו, עד מקום שיד העיון משגת, בא לכלל אמונה בהשם, אין אבאוט דער רבי ברענגט דאון פון ספר העקידה נקרא ראש למאמינים ווי העוו די איידיע דעט ווי ניט אמונה און ווי ניט פירסט ווי ניט שכל דעט איז די מעין טינג דען ווי ניט אמונה אויף